משיחת עשרה בטבת תשמ ב. וואס די התחלה פון דעם שיעור איז, וואס דער ענין וואס יוסף האט געהאלטן אז ס'דארף זיין דער ברכת מנשה לפני אפרים, און יעקב האט געזאגט ידעתי בני ידעתי פון דער שיטה, אבער לא כן, ווי אזוי דארף זיין און ווי ס'איז געווען בפועל, וישם את אפרים לפני מנשה, וואס אין דרוף איז זיך דא כמה הוראות, אבער א הוראה פשוטה, למקטן ועד גדול, ווי עס ווערט געבראכט אין מפרשי החומש, איז איינע פון זיי, איז זיך דא אין כלי יקר א ספר וואס ווערט געבראכט פון צמח צדק בכמה מקומות, וואס ער איז מפרש אז די חילוק השיטות איז געווען, זיך פארשטאנדיג אז סיי יוסף און סיי יעקב האבן זיך דאס אויסגעהאלטן על פי תורה, איז יוסף'ס שיטה געווען אז וויבאלד אז הוא הבכור איז אטא דעמאלט דארף זיין א בכור כבכורתו, ווי תורה זאגט אז א בכור נעמט פי שניים, על אחת כמה וכמה אז ער דארף נישט קומען נאכן צעיר נאכן קטן.

כל הברכות אשר ברכם יעקב, איז קומט פריער אפרים לפני מנשה, און דערנאך אבער קומט תיכף די ענין פון ברכת מנשה, אז גם הוא יהיה לגוי ועם, אבער אחיו הקטן יגדל ממנו דורך די הנהגה פון נפשי כעפר לכל תהיה, נעמט מען דעמאלט דעם ענין פון פתח לבי בתורתך, און מען נעמט דאס אויכעט מתוך הכנעה ושפלות פועלט ער אויס על ידי התפילה, דעמאלט ווארום ער שטעלט זיך עומדין להתפלל מתוך הכנעה ושפלות, איז אטא דעמאלט נעמט ער די אלע ברכות ביז אין אן אופן למעלה מכל מדידה והגבלה, ווי תפילה טוט אויף יהי רצון, אז ס'ווערט א רצון חדש,

וואס ער איז א לומד תורה און מקיים מצוות ביז באופן פון מהדרין מן המהדרין, ווי מ'האט עס ערשט געטון בימי החנוכה, האט ער אין זיך נאך א העכערן ענין, דער ענין דכא ושפל רוח אשכון, וואס דאס נעמט עצמות ומהות, אויך דערנאך אין די גילויים, אז דאס איז ממשיך הצלחה רבה ומרובה.

וואס מען זאגט אשר לקחתי מיד האמרי בקשתי בחרבי ובקשתי, וואס די אמרי ווי מפרשים זענען מפרש איז דאס געווען דער חזק אין די שבעה אומות, וואס דאס איז די כללות העבודה פון אידן אייננעמען די שבעה מידות שבלב, בדרך ממילא איז ליבא פליג לכל שייפין, פירט ער זיך ווי ס'דארף צו זיין און ער מאכט איבער.

און אט דעמאלט איז ער זיכער מצליח, ווארום הקדוש ברוך הוא עוזרו און האט די הבטחה פון יגעת ומצאת אז ס'ווערט דער להשבית אויב ומתנקם מיט אלע פירושים שבדבר, ובפרט אז ער הייבט נאך אן מיט מפי עוללים ויונקים יסדת עוז, ער טוט במיוחד אויף זען אז יעדער אידיש קינד און אלע אידישע קינדער

שטייט אין אן אופן פון קיים ועומד, און פון די עניינים ווי זיי זענען ברוחניות קומט ער צו די עניינים ווי עס ווערן דערנאך נשתלשל בגשמיות למטה מעשרה טפחים, אז ס'ווערט דער לקחתי מיד האמרי, אז אין צוגאב צו די חלקי ארץ ישראל וואס דער אייבערשטער האט שוין אפגעגעבן בניסים גלויים, לכל אחד ואחת פון יעדער אידן און אלע אידן, עד סוף כל הדורות, און אנהייבנדיג פון ברית בין הבתרים, איז יעדער פון זיי א בעל הבית אויף די חלקי הארץ, אפילו אויף א שעל מהם, וואס דער אייבערשטער האט שוין אפגעגעבן בחסדו ובניסים גלויים ובתורת מתנה, און חס ושלום רחמנא ליצלן, זיין א מבעט רחמנא ליצלן במתנותיו של הקדוש ברוך הוא, אריינלאזן דארט רחמנא ליצלן גויאישקייט אדער א גוי כפשוטו, און ס'איז א זיכערע זאך אז דווקא אט דער וועג איז דער וועג צו שלום, ווארום ער פירט זיך על פי התורה, בפרט נאך אין מידות טובות. אז דער אייבערשטער גיט א מתנה בסבר פנים יפות און מיט ניסים גלויים, די חלקי הארץ וואס מען האט שוין בידיים, איז אף על פי וואס אל תתגרה בנוגע צו שאר החלקים, ווי געזאגט פריער אז ניט מיט אונזער רצון גייט מען ארויס פון גלות, נאר דער אייבערשטער פירט ארויס פון גלות און גיט אויכעט אפ

די חלקים אין ארץ ישראל וואס זענען שיין בידו, איז ער מסביר פנים יפות לכל אחד ואחד אפילו פון ניט אידן, אז ס'קאן ניט זיין אנדערש, דאס געהערט אידן אין א נחלת עולם, דורך ברית בין הבתרים ברית עולם, וואס איז געגעבן געווארן צו יעדער אידן אין אן אופן אין דעם אופן פון נחלת עולם על ידי אלוקי עולם,